זע, ווי אזוי האב איך עס ביז איצט גארנישט געטראכט וועגן דעם? איך גיב אזש אַ ציטער, פארוואס מיטאמאל אזא געדאנק? איז זי סלאווא אין א סכנה? וואס אזוינס קאן געשעהן מיט איר? צי טראכט זי אז עפעס קאן געשעהן מיט איר און זי האט מורא?

איינע צווישן דריי הונדערט לייב אויסגעהונגערטע מענער ארעסטאנטן, און פארוואס עפעס מיטאמאל אזיין אויפציטער אין מיר? בין איך פארליבט געווארן אין סלאווין? פארליבט? ניין, איך קען עס נישט זאגן. וואס דען האסט זי ליב?

ווער? אפשר טאקע גאט אליין? און פון וואנען ווייסן מיר אז אונז האט אנגעטראגן אהער נישט גאט? אז איך בין נישט פרום קען איך דען נישט טראכטן אז גאט האט אונז אנגעטראגן אהער? דער צאר און די רעוואלוציע און די קאטארגע האבן אונז טאקע פארשיקט אהער, אבער מאכן אונז צו ליגן ווי בערגלעך דאס איז דאס איז נישט אין זייער שליטה, איר פארשטייט, ווערן אויף עטליכע מינוט אדער אפילו אויף א שעה אויף אן אמת צוגעוואקסן צום סטעפ, ווערן א טייל פון אים, ווערן בערגלעך, אזוי אז אפילו גראז זאל נעמען וואקסן אויף אונז, איר פארשטייט, גראז, גראז אין סטעפ, אין סטעפישן מדבר.

איך האלט אייך פאראנטווארטליך. איך נעם נישט אויף זיך אזא פאראנטווארטליכקייט, זאגט יעפימאוו. פארוואס האט ער עס געטון? איך ווייס נישט. ער האט מיך נישט געפרעגט. איך ווייס אפילו נישט ווי ער הייסט. איך הייס יערעמי וואשע בלאגאראדיע, יערעמי, און מענטשן רופן מיך יערעמושקא. ער זאגט עס אזוי אז אלע ארום צעלאכן זיך. אויך אויף דעם אפיציר

אין מיטן פון דער שטילקייט דערהערט זיך א דין וויינענדיג געזאנג פון איינעם פון דער מחנה, א טורמע לידל פון רוסישן אלט ארעסטאנטישן פאלקלאר וואס שטענדיג ווען איך הער עס צעגייט מיר דאס הארץ. אויף א בערגל אן אלטן אין סטעפ גרויס און ברייט אן עלנטער סאקאל זיצט געשמידט אויף א קייט שוין טויזנטער יאר אז ער קומט אפ אזוי אין די פרייהייט

דער אכטער פרימארגן, דער מארש גייט אן. מיר זענען שוין אזוי ווייט אריינגעשלונגען אין די סטעפעס, אז דער סאמע באגריף פון שטח טוט זיך אפ פון דיר, און די טעג זענען הייסע, טרוקענע, קיין איין שפראץ רעגן באווייזט זיך נישט אין משך פון דער גאנצער צייט. פון איין זייט זענען מיר צופרידן פון דער טרוקנקייט, פון דער אנדערער זייט מאטערט זי אונז, מיר בעטן אויף וואלקנדיגע טעג, אבער נישט אויף רעגנדיגע, ווערט אבער אונזער געבעט נישט געהערט, דער הימל איז אן אויפהער זוניג און ברענענדיג, קיין זכר פון א וואלקן. איך פרעג זיך נאך ביי מיין גוטן קאנוואויער צי רעגנט אמאל דא איבערן סטעפ, ענטפערט ער מיר מיט א לייכטן שפאס אז איך זאל נישט זארגן אז איך זאל צופיל נישט בעטן אויף רעגן, ווארום דא אין סטעפ זאגט ער אז עס כאפט א רעגן איז סכנת נפשות, עס לאזט זיך אראפ נישט קיין רעגן נאר א מבול,

צוריק אויף קאטארגע? דער געדאנק אליין נעמט מיך דורך מיט א ציטער. צוריק? ניין. דאס נישט. איך וועל זיך נישט לאזן. וואס מיינט איר איר וועט זיך נישט לאזן? פרעג איך, הגם איך ווייס קלאר וואס זי מיינט. סלאווע זאגט, איר ווייסט וואס איך מיין? איך וויל האבן א רעוואלווער ביי זיך.

און דא הייבט זיך אן דער אומגליק. זאגט שפירא, וועלן זיין גוט איז אליין אפשר די העכסטע מדריגה? ניין זאג איך, א מדריגה איז עס יא, אבער נישט די העכסטע, די העכסטע מדריגה איז זיין גוט. און דא קומט די פראגע, וואס מיינט גוט?

ביים סאמע גאניקל שטייט א הויכער שטאנג און אויפן שטאנג איז אנגעהאנגען אן אויסגעטריקנטע פונאנדערגעצויגענע פעל פון א ריזיגן סטעפ הירש, און הינטער דעם שטאנג מיט דער פעל אויפן גאניקל זיצט א פיגור. גראד קומט אויס מיין ריי אין דער מחנה אויסצוזעצן זיך כמעט אקוראט אנטקעגן דעם גאניקל מיט די טרעפלעך.

איז א לעבעדיגער מענטש וואס זיצט פארטאן אין זיך, אינגאנצן פארטאן אין זיך ווי אין א טראנס צושטאנד, קוים קוים גיט ער ווען א פינטל מיט אן אויג און אמאל א ריר מיטן קאפ, זיין פנים מאנגאליש, שארפער ארויסשטרעק פון זיינע קינבאקן, א שיטער בערדל פון דינע הערעלעך, אנגעטאן איז ער אין ארומנעמעדיגן בגד וואס פארדעקט זיין קערפער ביז ארונטער. אונזער מחנה

אוואדע, איך בין שוין אן אלטער אלטער מאן, און איר זענט טאקע א מנוחה'דיגער, מיט גרויסע רו אין הארץ, ער זאגט רו איז נישט גרויס און נישט קליין, באריס זאגט, איז אמת אז איר זענט א מכשף, אן אפשפרעכער, א פריסטער און א געצן דינער? איך בין אלס וואס איך דארף זיין, זאגט דער אלטער מאן, ער פלוידערט זאגט דער קאנוואויער.

דער אימפּעט פֿון אונדזער גאַנג װערט פֿון שעה צו שעה אין משך פֿון די לעצטע טעג אָפּגעפֿאַלן. אמת, די פּיאַטעס שטעכן שױן נישט אַזױ װי פֿריִער, דערפֿאַר קומט אױף אַלץ אַ װעטאָג אין דער קני, אַ מאָל שטאַרקער, אַ מאָל שװאַכער, אָבער ער האַלט אָן. אַ מאָל נעמט זיך אונדז דוכטן,

פון נישט דער עסן, מיר הינגערן נישט, אבער דאס עסן וואס מיר קריגן דורך דער ארעם-ארעסטאנטישער פארטיילונג איז נישט גענוג פאר אזא מארש אנשטרענגונג, מיר פילן זיך אויסגעצערט, דאס ביסל געלט, דאס צענערל מיינס, איז שוין אויסגעגעבן געווארן, איך זע די אויסגעצערטקייט זייער קענטיג אויף סלאווין, מסתמא זעט זיך עס אן שטארק קענטיג אויך אויף מיר, צו דעם איז מיר צוגעקומען א באזונדערע צרה, איך ווער ביינאכט באפאלן פון א כמעט בלינדקייט, די אזוי גערופענע הינער בלינדקייט, סימנים דערפון האבן זיך ביי מיר באוויזן נאך אין אלעקסאנדראווסקער טורמע, אבער איצט אין מארש וואס האלט שוין אן אכט טעג, ווערן פאר מיר די נעכט אין די עטאפ באראקן אמת'ע אפקומענישן, די דאזיגע חולאת קומט נאר פון אויסצערונג און פון מידקייט.

ווארפט מיך אריין ווי נאר ס'קומט נאכט אין א טעמפער צוטומלעניש אזא, אין א מין הינערפלעט. אויך איצט אפמארשירנדיג פונעם דערפל מיטן אויסטערלישן שאמאן איז אונזער גאנג א מידער, א לאנגזאמער, קוים וואס מיר שטעלן טריט, די ידיעה אז מיר האבן פאר דער צייט דערוויזן דורכצומארשירן שוין

ער און סלאווע טענה'ט ער, האבן שוין דערציילט, און מיר נאך נישט, זענען מיר שולדיג א חוב. נו טאקע איז מסכים סלאווע און ווענדט זיך צו מיר, אויף וואס ווארט איר? דערציילט. ווען? איצט? זאג איך, איך בין נאך אלץ פארנומען מיטן שאמאן. סלאווע שטייט צו, לאזט אפ דעם שאמאן. איך בין נאך אלץ אויך פארנומען זאג איך מיטן פלפול וועגן דער מענטשליכער נאטור, וועגן וועלן זיין גוט

אויך איצט ווען מיר שלעפן זיך איבער אט די סטעפעס, כאטש זינט איך האב עס געהערט צום ערשטן מאל זענען שוין פארביי יארן, קאטארגע יארן. איך זאג אייך, כ'האב עס שוין עטליכע מאל דערציילט און כ'וועל עס נישט אויפהערן צו דערציילן. און אז איך דערצייל עס אויך איצט, ווייס איך אז איר ווייסט אליין גענוי דאס וואס איך ווייס, פונדעסטוועגן הערט. עס איז אזוי געווען, מיר זענען געזעסן זאלבעדריט אין א קליינער קאטארגע קאמער, מיר האבן נאך געטראגן די קייטן אויף די פיס, דאס איז געווען אין אנהייב טויזנט נײַן הונדערט אַכט, א יאר און א האלב בערך נאך יעדן איינעמ'ס פאר'משפט ווערן, איידער די אדמיניסטראציע האט אונז אריבערגעפירט אין דער קליינער קאמער, זענען מיר געזעסן אין א גרויסער צוזאמען מיט נאך א צוואנציג פאליטישע פאר'משפט'ע, חוץ דעם

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.